מלכים ב' פרק י"ח, פריערדיגע פרק האבן אונז געלערנט וועגן די לעצטע מלך פון מלכי ישראל הושע בן אלה וואס מלך אשור, און דעם פרק חזר'ט איבער אויף דעם, שלמנאסר מלך אשור האט אים כובש געווען און אים פארשיקט אין גלות אין אשור. די פרק גייט צוריק צו יהודה, אין אנדערע ווערטער נישט נאר מ'גייט צוריק נאר דא האט זיך בעצם געענדיגט מלכות ישראל, עס איז געבליבן נאר מלכות יהודה, די פסוק רופט עס דא שארית הנשארת, דאס איז איבערגעבליבענע אידן, און זייער מלך יעצט בשנת שלש להושע בן אלה איז געווען דער מלך חזקיהו בן אחז, ער איז געווען פינף און צוואנציג יאר, געווען מלך ניין און צוואנציג יאר, זיין מאמע האט געהייסן אבי אדער אביהו שטייט אין אנדערע פלעצער, יעצט חזקיהו איז געווען א מלך צדיק, נישט סתם א צדיק אזוי ווי דוד המלך, נאר בעצם א גרעסערע צדיק ווי אלע מלכים וואס זענען געווען פאר אים. אזוי ווי דער פסוק זאגט, ער האט מסיר געווען את הבמות אלע מלכים פאר דעם שטייט, רק הבמות לא סרו, זיי האבן אלץ געטון אפילו מלכי יהודה וואס האבן נישט געדינט קיין עבודה זרה, אבער במות איז נאך אלץ געווען, חזקיהו איז געווען דער ערשטער וואס האט מבער געווען אלע במות, און מצבות, און די אשרה, און נישט אפילו דעם, נישט נאר דעם, נאר די נחש הנחושת וואס משה רבינו האט געמאכט, די אידן פלעגן מקטיר צו זיין צו דעם האט ער אויך צושמעטערט, און ער האט גערופן נחושתן, רשי לערנט ער האט עס גערופן, ער זאגט עס איז נישט עפעס א זאך, עס איז סתם עפעס א נחושתן, עפעס א גארנישט. דאס הייסט הגם זעט אויס לכתחילה איז די נחש געווען א בסדר עס איז נישט געווען קיין געטשקע שפעטער אידן האבן געמאכט פון אים א געטשקע האט עס חזקיהו המלך מבער געווען און באופן כללי האט ער געטוהן גוט די מצוות און דער אייבערשטער האט אים געהאלפן יעצט וואס האט ער געטוהן איין וויכטיגע זאך וואס בעצם דאס איז די הקדמה פאר אלעס ער האט מורד געווען אין מלך אשור ער האט געמאכט א מרידה מלך אשור בעצם איז געווארן קעניג ער האט געווען אזוי ווי די געמאכט א עמפייער נישט נאר אויף מלכות ישראל נאר אויך אויף מלכות יהודה וואס אונז האבן שוין געלערנט פריער שוין זיין טאטע אחז איז געווען משועבד צו מלך אשור אבער חזקיהו האט מורד געווען ער האט אויפגעהערט צו צאלן טעקס ער האט מורד געווען מיט מלך אשור חוץ פון דעם האט ער געמאכט א מלחמה מיט די פלישתים און מצליח געווען און די עיקר מעשה דארף זיין וועגן אשור ווען איז די פסוק דא חזר'ט איבער אז דעם אז די פערדע יאר פון חזקיהו דאס איז די זיבעטע יאר פון הושע בן אלה איז שלמנאסר מלך אשור געגאנגען אין שומרון ער האט זיי געשיקט אין גלות צו אלע פלעצער חלח חבור און נהר גוזן און ערי מדי פארוואס ווייל זיי האבן נישט געפאלגט זיי האבן נישט געדינט עבודה זרה און נישט עובר געווען די ברית וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט משה. דאס הייסט אז פון דעם לערנען אונז אז בעצם אין דעם איז תלוי די שאלה אויב די אידן ביי יהודה וועלן נישט עובר זיין די ברית האפט מען אז די אייבערשטער וועט זיי יא העלפן. יעצט אבער אז ער האט מורד געווען איז אין די פערצענסטע יאר פון חזקיה געקומען סנחריב מלך אשור א נייער מלך פון אשור און ער האט געקומען מאכן א מלחמה קעגן יהודה יעצט ער האט טאקע כובש געווען אסאך שטעט פון יהודה, אלע ערי הבצורות, מען דארף מדייק זיין די פרטים, אבער אסאך שטעט, ער האט איינגענומען אסאך גרויסע חלקים פון יהודה האט ער טאקע איינגענומען. איז חזקיהו האט פרובירט זיך א עצה צו געבן מיט דעם, די ערשטע זאך וואס ער האט געטון, ער האט געשיקט א בריוו צו מלך אשור געווען אין לכיש, לכיש איז בעצם אין יהודה, אבער דארט האט מלך אשור געווען, האט אים געשיקט א בריוו אז ער האט געזינדיגט, זאג מיר וואס איך זאל דיר צאלן, זאלסט מיך אפלאזן, און ער האט געזאגט יא, זאלסט צאלן דרײַ הונדרעט ככר כסף, און דרײַסיק כּיכּר זהבֿ, אַ משונהדיקע סכום געלט, גאָלד און זילבער, נישט געלט, האָט ער װעט ער מיך אָפּלאָזן. און טאַקע חזקיהו האָט אים געשיקט, און נישט נאָר פֿאַר דעם האָט ער געדאַרפֿט אָפּשנײַדן די טירן פֿון די היכל, האָט גענומען די גאָלד, און אַנדערע אומנות, אַנדערע חלקים װאָס איז געװען אין בית-המקדש, האָט אָפּגעשניטן די גאָלד פֿון דעם געשיקט אַלעס צו מלך אַשור כּדי ער זאָל אַזאַ שוחד ער זאָל אים אָפּלאָזן. זעהט אבער אויס אז דאס האט נישט געהאלפן, עס איז נישט געווען גענוג, אדער שפעטער האט עס נישט געהאלפן, עקטשועלי, יעצט גייט געבן נאך א זאך, איז מלך אשור געווען ווייטער געווען אין לכיש, האט ער געשיקט פון דארט זיינע שלוחים, דריי מענטשן תרתן, רב סריס און רבשקה, רבשקה איז דער עיקר, אים געשיקט צו חזקיהו מיט א גרויסן מעסעדזש ער זאל זיך מכניע זיין, ער זאל זיך אונטערגעבן אונטער אים. יעצט האבן זיך געטראפן אין א פלאץ נעבן ירושלים, דארט הייסט תעלת הברכה, מסילת שדה כובס, א פלאץ געווען דארט א וואסער, פלעגט דארט וואשן די וועש זעהט אויס, און זיי האבן גערופן חזקיהו זאל קומען, חזקיהו האט נישט געוואלט קומען, ער האט געשיקט זיינע שלוחים, דריי מענטשן, אליקים בן חלקיהו, שבנא הסופר, יואח בן אסף, דריי פון זיינע שרים, פון זיינע חשוב'ע מענטשן, זאגט זיי זאלן רעדן מיט רבשקה. און רבשקה האט זיי געזאגט אזא מעסעדזש, און דא איז זייער וויכטיג, הייבט אן זיין וויכטיג די דרשה, הייבט אן צו קלאר זאגן וואס יעדער איינער זאגט פאר די צווייטע, איז א פארט פון די, מ'רופט עס סייקאלאדזשיקל ווארפעיר, יא, מ'זאל זיך משכנע זיין אז ער איז שטארקער. איז רבשקה זאגט אזוי, זאגטס פאר חזקיהו, קום הער, איך זאָג דיך, כּה אָמר המלך הגדול מלך אַשור. און זיי ווילן שוואַך מאַכן חזקיהו. זאָגט ער, אויף וועם ביסטו ב, האָסטו בטחון? אויף וועם האָסטו, געטרויסטו זיך דאָ? דו קענסט רעדן, דבֿר שׂפֿתים קענסטו רעדן, אָבער דו האָסט טאַקע אַ מלחמה? אויף וועמען? וועמען גייסטו דיך סומך זײַן? אויף פַּרעה? פַּרעה איז אַ משענת קנה רצוץ, אַזוי ווי אַ קנה וואָס וואַקסט, מ'קען זיך אָנליינען אויף דעם, ליינט זיך אָן, צעשנײַדט מען זיך נאָר, ס'איז נישט קיין וועג, אַזוי איז פַּרעה. אַי, וועסטו זאָגן, טרוי זיך דער אייבערשטער. זאגט ער, דער אייבערשטער? וואס האסט דו מיט דער אייבערשטער? דו האסט דאך צעבראכן זיינע אלע במות, אז ער זאגט מען זאל זיך נאר דינען, נאר ביקן ביי די בית מקדש אין ירושלים, זייער אינטערעסאנט, ער זאגט אז דאס וואס אונז קוקן אן אלס א מצוה פון חזקיהו אז ער האט צעבראכן די במות, טענה'ט רבשקה אז ס'איז דאך געווען לשם השם די במות, אז דו האלטסט די אייבערשטער וועט דיך העלפן, דו האסט אים געמאכט קלענער. נאכדעם זאגט ער אים נאך א זאך, דו האסט עפעס בכלל א מיליטער מיט וועמען זיך צו שלאגן? איך וועל דיר געבן צוויי טויזנט פערד אויב דו האסט מענטשן זאלן זיי רייטן, אנדערע ווערטער, דו האסט אפילו נישט קיין ארמיי נארמאל. דו קענסט נישט אפילו דיך נישט פרואוון מיט איין קליינע פחת, איין קליינע באדינער, איין קליינע שר פון עבדי אדוני פון די מלך אשור, האסט נישט וועם צו רעדן בכלל. און ער פירט אויס נאך א שארפערע זאך, דו זאגסט די אייבערשטער, די אייבערשטער גייט דיך העלפן, די אייבערשטער האט מיך געשיקט דיך כובש צו זיין. שוין, יעצט אליקים און שבנא און יואח זאגן פאר רבשקה א אינטערעסאנטע זאך, וואס רעדסטו אויף יהודית, רעדסט אויף לשון, לשון הק', לשון עברית, וואס דער עולם פארשטייט, רעד מיט אונז אראמיש, דער עולם זאל פארשטיין, זיי ווילן נישט דער גאנצע עולם איז געשטאנען ארום, העם אשר על החומה, די פשוטע זאלדאטן, די פשוטע מענטשן זאלן נישט הערן, דאס הייסט, דאס איז דאך דיפלאמאטיע, מען דארף רעדן צווישן זיך, נישט שוואך מאכן. רבשקה זאגט, ניין, מיינסט טאקע? פארקערט, איך וויל זיי זאלן הערן, די מענטשן וואס זיצן דא אויפן חומה, זיי גייען לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם, איך גיי גיין מאכן דא א א וויאזוי הייסט עס א מצור מ'גייט איינעמען די שטאט מ'גייט נישט האבן וואס צו עסן מ'גייט נישט קענען עסן ענקערע אייגענע פיש און ענקערע אייגענע מי רגליים דאס אין אנדערע ווערטער מיינט זיי האבן געוואלט זאגן מאך לאמיר מאכן שטיל די עולם זאל נישט הערן ער זאגט ניין די עולם זאל טאקע הערן ער וויל טאקע אז די עולם זאל ווערן צובראכן און נישט האבן קיין חיזוק און טאקע אזוי האט רב שקה געטון נאכאמאל ער האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט א גרויס בקול גדול אויף א גרויסן שטימע אויף אויף יהודית האט ער גערעדט ער האט געזאגט רבותי הערטס אויס וואס זאגט דער מלך אשור אויף וועם האבן ענק בטחון אויף חזקיהו ער זאגט ענק די אייבערשטער גייט ענק העלפן. הערט זיך ענק נישט אויס, איך זאג דיך, מאך מיט מיר א תנאי, מאך מיט מיר א ברית, איך וועל ענק געבן, גייטס אהיים, וועט ענק לעבן רואיג, איש גפנו ואיש תאנתו, איך וועל קומען נעמען איך וועל ענק ברענגען צו א בעסערע פלאץ, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים, ארץ זית יצהר ודבש, ס'איז אנדערע ווערטער, איך גיי ענק נעמען אין גלות, אבער עטליסט עטס ענק לעבן, עטס נישט שטארבן, חזקיהו, ער וויל ענק איינרעדן, ער זאגט די אייבערשטער גייט ענק העלפן, נו. איך האב איינגענומען דא אלע לענדער ארום און ארום האב איך איינגענומען, איינע פון זייערע געטער האט זיי געהאלפן, וואס דער איינער האט געהאלפן שומרון, איינער אז זיין גאט, מיינטס ענקער גאט איז בעסער, דאס איז געווען רב שקה'ס דרשה, און דער עולם האט אים נישט געענטפערט, והחרישו העם, און עס איז דא ווייל דער מלך האט געזאגט מען זאל נישט ענטפערן פאר רב שקה'. אבער ער האט געזאגט אזא חירוף וגידוף און אזוי שטארק געטרייט צו צוברעכן די אידן, זיי זענען געקומען די דריי שלוחים אליקים שבנא און יואח אהיימגעגאנגען צו חזקיהו צוריסן די קליידער און אים געזאגט וואס רב שקה' זאגט.